איבער צען זאכן, ווייסט מען אז קיין איינע פון די צען איז מסתמא נישט די אייגנטליכע סיבה. די אמת'דיגע סיבה איז עפעס אנדערש, און די אנדערע זענען שוין צוגעקומענע זאכן. ר' משה און יענקל שטעלן זיך אין בית מדרש און טענה'ן זיך, היציגע טענות, הויעכע געשרייען, דו האסט מיר געטון דאס, אבער דו האסט מיר געטון יענץ, און ס'גייט ארום, אז מיר איך ווייס וואס, האסט מיך בארעדט דא, און דו האסט מיך צוגענומען א ביזנעס דיל דארטן. ס'איז דא איין זאך איבער וואס מען קריגט זיך באמת, וואס פירט צו דעם סכסוך, אסאך מאל איז עס ממש א מינדערוויכטיגע זאך, אסאך מאל איז עס א ערנסטע געשעפט, אבער ווען ס'ווערט אלע טענות ומענות וואס ווערן ארויסגערוקט נאכדעם אהין און צוריק, די זענען שוין נאכגעקומען, אונז אלע ווייסט מען דאס. ס'איז א ענדליכע בחינה ווי אן אנדערן כלל, אז ווען א קשיא האט א תירוץ, איין תירוץ, איז די תירוץ סאליד, כלומר די תירוץ, דאס איז די תירוץ פאר די קשיא. אבער ווען א קשיא האט צען תירוצים איז קיין איינס נישט גוט, ווייל די קשיא איז נישט עכט פארענטפערט, ווייל ווען ס'איז דא איין גוטן תירוץ איז די, ווען די קשיא האט א תירוץ זאגט מען דעם תירוץ. אז מ'דארף צוקומען צו צען תירוצים מיינט קיין איינס איז נישט צו גוט און אלעס אינאיינעם אזוי ווי נעמט קער פון די קוועשטן מארק, פון די סימן קריאה, פון די סימן שאלה צום סוף. אקעי סאו איז קלאר אז אמעריקע און טשיינע קריגן זיך איבער איין זאך, ס'איז נאר איין עיקר זאך איבער וואס מ'קריגט זיך. און די תירוץ אויף דעם איז מי בראש, ווער זאל זיין די זאך אין די וועלט, יעצט וואס מיינט זיין די זאך? יא אוודאי, אונז פארשטיי מיר זייער גוט, די זאך מיינט ווער זאל זיין די גרויסמאכט, ווער זאל זיין דער מאכטפולסטער, ווער זאל זיין דער פוסק אחרון, טאמער איז דא צוויי קעגנגעזעצטע מיינונגען, אמעריקע האלט אזוי און טשיינע האלט פארקערט, און נאכדעם זענען דא די אנדערע לענדער מן הצד און זיי דארפן נעמען א זייט, איך גיי מיט אים אדער איך גיי מיט אים, און דאס איז די נקודה, אז א מענטש, אז א לאנד זאל אויסקלויבן, איך גיי מיט אים, ווייל ער איז נאך אלעם, ער איז דא דער גיבור, ער איז דא דער באלבאס, ס'לוינט זיך ענדערש צו זיין מיט אים, ווי צו זיין מיטן צווייטן. דאס איז, אין די אונטערשטע שורה, אינעם סך הכל, איז דאס די קריגעריי, די געפעכט צווישן טשיינע און אמעריקע. יעצט היינט צו טאג אנדערש ווי אמאל, אמאל מיינט מען נישט אזוי לאנג צוריק, לאמיר אפילו זאגן די קאלטע קריג, דעמאלטס האט עס געמיינט בעיקר מיליטערישע קראפט, ווער איז שטערקער? מיט וועם גיי איך מיך ענדערש נישט קענען פארמעסטן? טאמער קומט א קריגעריי צווישן אסאך לענדער דא און אסאך לענדער דארט און ס'זענען דא זייטן, אויף וועמענס זייט לוינט זיך ענדערש צו זיין? ווער וועט מיך בעסער קענען באשיצן פונעם צווייטן? און דאס איז געווען די געפעכט צווישן אמעריקע און רוסלאנד. יא פארשטייט זיך ס'האט זיך אויסגעדרוקט אין א השפעה, ביידע האבן געוואלט האבן א פיס אין יעדן טייל וועלט, אבער אויסגעדרוקט די נקודה וואו ס'האט זיך אויסגעדרוקט איז געווען אין א אין א מיליטערישן געיעג, ווער קען האבן בעסערע וואפנס, ווער קען, און אזוי ווייטער, היינט איז עס געלט. ווער האט די מטבע דא, וועמענס געלט איז מער חשוב אין די וועלט, דאס איז די אונטערשטע שורה, דאס איז די שליסל ווארט אין די געפעכט צווישן אמעריקע און טשיינע, און כהיום איז עס א פאקט אז די אמעריקאנער דאלער איז די שטערקסטע וואלוטע אין די וועלט, שטערקסטע מיינט אגב נישט דווקא די זיכערסטע, ס'איז דא א וואלוטע דאכצעמער פון נארוועגיע וואס הייסט זיכערער ווי די אמעריקאנער דאלער. אבער אמעריקאנע דאלער איז די מערסטע אין דימענד, ס'איז די מערסטע געזוכט, דאס איז ס'האט די מערסטע גרעסטע מאס חשיבות ביי מענטשן אין די אויגן, און דאס איז די זאך וואס כינע וויל טוישן, און דאס איז די זאך וואס אמעריקע פארטיידיגט אזוי העפטיג. און כדי בעסער צו פארשטיין וואס דאס מיינט, וואס די חשיבות פונעם אמעריקאנעם דאלער איז אויף די וועלט, איז כדאי זיך צו באקענען מיט די היסטערי, פון נישט אזוי לאנג צוריק, וויאזוי מ'איז אנגעקומען צו דעם מצב, וויאזוי אמעריקע האט עס באוויזן. איז אזוי, ס'איז געווען אמאל א צייט, און די אמאל איז נישט אזא, נישט אזוי לאנג צוריק, ווען די אמעריקאנער דאלאר, און נישט נאר די דאלאר, נאר די וואלוטע פון יעדע לאנד, האט רעפרעזענטירט גאלד. דאס הייסט, די זאך פאר זיך אליין, די וואלוטע, איז בעצם גארנישט ווערד. ס'איז א שטיקל פאפיר. די חשיבות פון א וואלוטע, די זאך וואס האט געמאכט ווערט, וואס האט געמאכט אז געלט זאל ווערט זיין געלט, איז געווען ווייל אונטער דעם איז געווען גאלד. יא, פאר יעדע דאלאר, שוין, לאמיר בלייבן מיט אמעריקע, אבער די זעלבע איז אמת פאר אלע אנדערע לענדער, יעדער דאלאר וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט פראדוצירט, איז קעגן דעם אוועקגעלייגט געווארן א שטיק גאלד. און במילא די חשיבות פון געלט איז געליגן אין עפעס א מאטריאל וואס די וועלט האט מחשיב געווען, וואס די וועלט איז שוין מחשיב טויזענטער יארן, מען ווייסט שוין לכל הפחות פינף טויזענט יאר וואס מען ווייסט, מען רעדט פון רעקארדירטע היסטאריע וואס גאלד ווערט פאררעכנט אלס די חשוב'סטע סארט מעטאל וואס איז נאר דא, איז במילא אין אנדערע ווערטער יעדער איינער וואס האט געהאלטן אין די האנט א דאלער, האט געוואוסט אז ער קען סיי ווען צו יעדע צייט קען ער אריינגיין אין באנק און ער קען אויפטוישן דעם דאלער פאר א שטיק גאלד, און די חשיבות און די ווערט די שוויות פון גאלד איז געווען אוניווערסאל, ס'איז געווען אין די גאנצע וועלט, יעדער האט עס מחשיב געווען, ס'איז שוין געווען קליינע פרטים וויפיל גאלד איז דע אמת ווערט, מ'האט געדארפט אוועם אוועקשטעלן א סטאנדארט, אבער דאס איז שוין ווי מ'זאגט פרטים. די עיקר איז, די יסוד הדבר איז אז די טייערסטע סארט מעטאל וואס איז דא צו באקומען, וואס יעדער זוכט, וואס מען וועט, ווי די עבר ביז יעצט האט געוויזן, בלייבן אייביג זוכן, אז דאס, אז דאס, די דאלער שטיצט זיך אויף דעם. פיין. יעצט, די, קודם איז דא די פשוט'ע פשוט פארשטענדליכע בענעפיט פון דעם אז גאלד איז ווערט, כ'מיין אנטשולדיגט אז געלט איז ווערט, אבער עס האט נאך בענעפיטס פאר בכלל אן עקאנאמיע, ווייל די פאקט אז דער דאלער גייט צוזאמען מיט גאלד מיינט אז די גאווערמענט קען זיך נישט נעמען אויסגעבן געלט אין די וועלט אריין, סאו דארפסט האבן גאלד קעגן דעם, ווילסט דרוקן געלט דארפסטו איינקויפן גאלד. אנדערש קענסטו נישט צושטעלן קיין געלט, און דאס מאכט אז די גאווערמענט קען נישט אנפאנגן אויסגעבן געלט און אריינפאלן אין חובות ווי ס'איז די מצב היינטיגע צייטן אז די אמעריקאנער רעגירונג זיצט בעצם אין חובות איז ס'איינס, און נאך א זאך ס'האלט אז די שוויות פון געלט זאל בלייבן זייער סטאביל וויבאלד ס'איז מקושר צום צו גאלד, און די פרייז פון גאלד איז סאך מער סטאביל און האט א סיסטעם פון באשטימט ווערן אנדערש ווי געלט, ס'קען נישט שפרינגען ארויף און אראפ זייער ווילד, סאו דאס איז געווען זייער א פראקטישע וועג, איז די סיבה פארוואס מיט אן אופן זאל מען נישט האנדלען מיט גאלד דירעקט, פשוט לשם פראקטישקייט, א מענטש קען זיך נישט ארום טראגן מיט גאנצע זעק פון גאלד, און די די די המצאה איז שוין זייער אלט, האט מען אנגעהויבן מאכן עפעס וואס רעפרעזענטירט דאס גאלד. אבער מען האט געוואוסט א גאנצן צייט אז דער גאלד, איך האנדל דא בעצם מיט גאלד נישט מיט פאפירענע געלט, און לשם פראקטישקייט נוצט זיך א שליח, נוצט דער גאלד שיקט א שליח, דער שליח איז די פאפירענע געלט. איז אזוי איז עס געלאפן אלע יארן, יעדעס יעדעס מאל וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט פראדוסט א דאלער, האט זי קעגן דעם אוועקגעלייגט א שטיק גאלד אינעם זעלבן שוויות. דאס ערשטע מאל וואס אמעריקע האט אנגעהויבן פראדוסן געלט, דרוקן געלט, אן זיך רעכענען מיט גאלד, דאס הייסט אן דעם וואס איז קעגן דעם אוועקגעלייגט געווארן שטיקער גאלד, איז געווען נאך די גרעיט דעפרעשאן, נאך דער גרויסער עקאנאמישער צוזאמברוך וואס האט זיך אנגעהויבן אין די צוואנציגער יארן פונעם צוואנציגסטן יאר הונדערט, אין די ניינטין טווענטיס, איז די אמעריקאנער עקאנאמיע, ווי אויך די עקאנאמיע פון כמעט די גאנצע וועלט, איז געווען פארזינקען אין א טיפן זומפ, און דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט, פרעזידענט פרענקלין דעלאנא רוזעוועלט, האט באשלאסן, ער האט נישט געפשוט געהאט קיין אנדערן וועג, אז מען גייט זיך נעמען דרוקן געלט כדי, די גאווערמענט האט דעמאלטס אונטערגענומען א גאנצע רייע מיט פראיעקטן צו באשעפטיגן מענטשן, מענטשן, מיליאנען מענטשן וואס זענען געווען ארבעטסלאז, און די גאווערמענט האט דעמאלטס אונטערגענומען פראיעקטן פון בויען הייוועיס, טונעלס, ברידזשעס און וואס נישט, פארקס, כל מיני זאכן ס'האבן באשעפטיגט זייער אסאך מענטשן, פון ווי גייט מען דערפאר באצאלן, ס'איז דאך נישט דא קיין געלט, ס'איז נישט דא קיין גאלד, האט מען אנגעהויבן דרוקן געלט, און מ'האט זיך נישט גערעכנט מיטן גאלד. ס'איז דא א באקאנטע זאץ וואס די קעגנער פון קעגן וועמען פרעזידענט רוזוועלט איז געלאפן, הערבערט הואווער, אז ער האט זיך אנגערופן אין ניינטין טערטי טרי, האט ער זיך אנגערופן צו רוזוועלט און אים געזאגט, אונז האמיר גאלד פאר א סיבה, די סיבה איז ווייל אונז קען מען נישט טראסטן די גאווערמענט אז זיי זאלן זיך געהעריג אפגעבן מיט געלט, זיי זאלן האנדלען אחריות'דיג מיט געלט, וועגן דעם דארף מען האבן גאלד, וואס די גאלד האלט דאס געלט, דאס אויסגעבן געלט, אין קאנטראל. אבער למעשה האט אמעריקע יא אנגעהויבן דעמאלטס דרוקן געלט און נישט געקוקט אויפן גאלד, און דאס איז געווען איינע פון די פאקטארס וואס האבן געהאלפן ארויסשלעפן אמעריקע פון דעם זומפ פון די גרעיט דעפרעשאן. און דעמאלטס אין ניינטין טערטי טרי, ס'קומט א זעקס זיבן יאר פארן אויסברוך פון די צווייטע וועלט מלחמה, האט אמעריקע בפועל אפגעהאקט דעם פעסטן קשר של קיימא פון ביז דעמאלטס צווישן געלט און גאלד, און אנגעהויבן דרוקן געלט אן זיך רעכענען מיט גאלד, ס'הייסט אן דעם וואס מ'זאל קעגן דעם אוועקלייגן גאלד. אפיציעל, אויף פאפיר, איז נאך די שייכות געבליבן. דאס הייסט אפיציעל האט געהייסן אז די אמעריקאנער וואלוטע איז ווייטער געבעקט, געדעקט, דורך גאלד, אבער בפועל איז עס נישט אזוי געווען. איז במילא אמעריקע געווען אין אזא מין אינטערעסאנטן מצב, כ'מיין מיט מיט איר געלד איז אמעריקע געווען אין אזא מין צושטאנד פון נישט אהער נישט אהין. דאס הייסט פון איין זייט אפיציעל האט עס געהייסן אז די גאראנטי. וואס דעקט די שוויות פון אמעריקאנעם געלט פון די אמעריקאנער וואלוטע ליגט אין גאלד, בפועל איז עס אבער נישט אזוי געווען, און דאס איז געווען א סוד פאר גאנץ בראד. יעצט דער דזשאוק וואס האט זיך אזוי געצויגן באמת פאר אפאר צענדליגע יארן האט אבער נישט געקענט בלייבן אזוי אנגיין לעולם ועד, און ס'זענען געווען לענדער וואס האבן געקוקט קרום אויף דעם. למשל, ס'איז באקאנט אז פראנקרייך האט זיך עט סאם פוינט אין די זעכציגער יארן, צו ווען ס'איז געווען, זיך געוואנדן צו אמעריקע און געזאגט, לאמיך גיין און לאמיך אויפטוישן די דאלארס וואס איך האב פאר גאלד. דאס הייסט, אפיציעל האט דאס געהייסן אין די תקופה ווען גאלד, ווען געלט איז געווען געדעקט מיט גאלד, האט עס געהייסן אז וואס איז די דעקונג? אז א דאלאר, די אמעריקאנער וואלוטע, איז געווען א בחינה פון א טשעק. קענסט אריינגיין אין באנק און באקומען דערפאר מזומן, קעש. די זעלבע זאך קענסטו אריינגיין אין באנק מיט מזומן, מיט קעש, און עס אויפטוישן פאר גאלד. זענען געקומען די פראנצויזן און געזאגט פאר אמעריקע, האסט א ביליאן דאלער, א ביליאן דאלער פון דיין אייגענע וואלוטע, גיב מיר גאלד פאר דעם. און ס'איז געווען בערך בערך אזא אנצוהערעניש ווי דיין געלט איז גארנישט ווערט. כ'מיין ס'איז ווערט, נאכאמאל, נאך אלעם איז די אמעריקאנער דאלער אויך געדעקט. מיט די אמעריקאנער עקאנאמיע. די אמעריקאנער עקאנאמיע איז זייער שטארק. די אמעריקאנער דאלער, די אמעריקאנער וואלוטע, רעפרעזענטירט די אמעריקאנער פינאנציעלע כח. די אמעריקאנער פינאנציעלע כח איז זייער גרויס. ס'איז זייער שטארק. ס'איז די גרעסטע עקאנאמיע אויף די וועלט. אבער נאך אלעם איז דאס נישט גענוג צו דעקן די חשיבות וואס די אמעריקאנער דאלער טראגט איבער די וועלט. לאמיר צוריק, לאמיר שוין צוריקגיין. צוריק צו די זעכציגער און זיבעציגער יארן, אבער לאמיר קודם שפרינגען אריבער צו היינט פאר א מינוט עס צו פארשטיין. אמעריקע, די אמעריקאנער עקאנאמיע איז בערך צוואַנציק פראצענט פון די אלוועלטליכע, אינטערנאציאנאלע, עקאנאמיע. דאס הייסט עס איז זייער א שטארקע זאך. דאס הייסט אויב נעמט מען די גאנצע עקאנאמיע פון די גאנצע וועלט, דאס איז הונדערט פראצענט, באטרעפט די אמעריקאנער עקאנאמיע א פיפטל דערפון, צוואַנציק פראצענט. עס איז אסאך, אבער. אכציג פראצענט, כ'מיין אז דאס איז די ציפער, אכציג פראצענט, טאמער איז עס ווייניגער איז עס נישט קיין סאך ווייניגער, פון די טרענזעקשאנס, דאס הייסט פון מקח וממכר, פון מסחר, וואס ווערט דורכגעפירט איבער די וועלט, מען רעדט מסחר אויף א ריזיגן פארנעם צווישן לענדער, אדער צווישן גרויסע קאמפאניס פון פארשידענע אנדערע לענדער, ווערט דורכגעפירט אינעם דאלער, אין די אמעריקאנער וואלוטע. דאס הייסט די סלייס, די פראצענט, וואס די אמעריקאנער עקאנאמיע האט פון די וועלט בארעכטיגט נישט די מאס חשיבות וואס די דאלער האט, ס'איז נישט פראפארציאנעל, דאס דארף דאך האבן א הסבר. אונז גייען מיר צוריק, די הסבר טראגט אונז צוריק יעצט אפאר צענדליגע יארן צוריק, צו די אנפאנג זיבעציגער יארן, ניינטין סעווענטיס, די פרעזידענט ניקסאן איז דעמאלטס אויפגעקומען מיט א המצאה, מען גייט אפיציעל אפהאקן די שייכות צווישן געלט און גאלד, ס'הייסט אומאפיציעל איז די גט געשען נאך פריער, דורך פרעזידענט רוזעוועלט, אבער אפיציעל איז עס נאכנישט געהאט געשען, אין אנדערע ווערטער זענען געווען אפגעטיילט אבער נישט פארמאל צעשיידט, פארמאל געגעט. ער, פרעזידענט ניקסאן, האט דעמאלטס באשלאסן אפיציעל אפצוהאקן דעם שייכות, איבעררייסן דעם שטריק, גאלד איז איין זאך, געלט עפעס אנדערש. אבער לעקאוויט דעם איז ארויפגעקומען אן אנדערע המצאה וויאזוי די אמעריקאנער דאלער זאל בלייבן מיט איר, נישט נאר בלייבן מיט איר חשיבות, נאר אפילו די חשיבות דערפון, די ווערט אלס אן אינטערנאציאנאלע וואלוטע, זאל נאך פארגרעסערט ווערן. און וואס ער האט געטון, ער האט דורכגעפירט אן אפמאך מיט סאודי אראביע, שפעטער איז די אפמאך פארגרעסערט געווארן צו אנדערע לענדער, אז אלע האנדלונגען וואס סאודי אראביע האט מיט איר אויל, סא סאודי אראביע איז א ריזיגע אויל פראדוצירנדע לאנד, און אויל איז דעמאלטס און געבליבן נאך היינט די מערסט געזוכטסטע פראדוקט איבער די גאנצע וועלט, סאיז די וויכטיגסטע מאסט סאוט עפטער קאמאדיטי וויאזוי מען רופט עס, דאס הייסט פון אלע מאטריאלן, אייזן, יעדע מין מאטריאל וואס מען האנדלט איז אויל די מערסט געזוכטסטע און יעדער דארף עס, יעדער קויפט עס, אז די מקח וממכר פון אויל זאל גיין אויפן אמעריקאנער דאלער, ס'הייסט אז ווען א לאנד, סיי וועלכע לאנד, זאל די לאנד זיין רוסלאנד, זאל עס זיין די גרעסטע שונא, די ארכי שונא פון אמעריקע, ווען זיי ווילן קויפן אויל, זאלן זיי מוזן דערפאר באצאלן אין אמעריקאנער געלט, אין די, אין א, מיטן דאלער. יעצט די פרינ, די אויפטו דערפון איז געווען אז די אמעריקאנער דאלער איז יעצט פאר זיך אליין געווארן א חפץ וואס דער עולם דארף, דאס הייסט, די אמעריקאנע דאלער, די וואלוטע, איז פארוואנדלט געווארן אין א קאמאדיטי, ס'איז פארוואנדלט געווארן אין א מאטריאל, אין א סחורה וואס ווערט געזוכט. און דאס איז דאך א אלטע כלל אז די ווערט פון יעדע זאך ווערט באשטימט לויט ווי סאך מענטשן זוכן עס. גאלד איז טייער ווייל מענטשן דארפן עס און ס'איז נישט דא דערפון קיין סאך. די זעלבע פרינציפ ווערט אויכעט עפלייט לגבי א וואלוטע. היינט צוטאג איז דאס, דאס איז די יסוד פון די יסוד פון א וואלוטע בכלל, די שוויות דערפון וויפיל ס'איז ווערט, לויט ווי שטארק ס'ווערט געזוכט, ווי שטארק מ'דארף עס. איז וויבאלד דער פראדוקט וואס יעדער איינער זוכט, וואס יעדער איינער קויפט, ווערט געהאנדלט מיטן דאלער, איז דער דאלער אויטאמאטיש א זאך וואס איז אין גרויס דימענד, וואס ס'איז דא א גרויסע נאכפראגע דערויף, איז עס אויטאמאטיש חשוב. פארשטייט זיך אונז האבן דא מורא'דיג פארפאשעט, פארפאשעט א זאך וואס איז סאך טיפער און ס'ליגט אונטער דעם מער, אבער בעיקרו של הדבר די יסוד פרינציפ דערפון איז דאס אז די דאלאר איז א זאך וואס איז אין דימענד, מענטשן זוכן עס, מענטשן דארפן עס, אטאמאטיש האט עס א מורא'דיגע מאס חשיבות. מיט אפאר יאר שפעטער, אין נײַנצן הונדערט סעווענטי פאר, נײַנצן הונדערט פֿיר און זיבעציק, בערך תשל"ד, האט אמעריקע געהאט אזא מין אפמאך

די סיבה, קודם, וואס האבן די צוויי צדדים דא געהאט דערפון? אין א אפמאך דארפן דאך ביידע פארדינען. אמעריקע האט פארדינט דערפון אז די גרעסטע קאמאדיטי, ווי געזאגט, די מערסט געזוכטסטע פראדוקט וואס יעדער זוכט און מיט וואס יעדער האנדלט, גייט גיין אויפן דאלער. און יענע, די אפעק לענדער, האבן פון דעם פארדינט אפאר זאכן. קודם, האבן זיי באקומען מער השפעה. אמעריקע ווי באקאנט האט דאך געהאט די גרעסטע מאס א השפעה אויף די סכסוך צווישן מדינת ישראל און די אראבישע וועלט, ס'איז שוין היינט סאך שטילער און רואיגער, אבער דעמאלטס איז עס געווען ממש אין ביים, עס איז געשטאנען ביים קלימאקס, און סאודי אראביע וואס איז ווידער און ווידער אמאל דעמאלטס געווען א ארכי שונא פאר מדינת ישראל, עס האט זיך שוין אויך געטוישט, אבער זי מיט די אנדערע איסלאמישע לענדער, איסלאמיש אראבישע לענדער פון יענעם וועלט רידזשען האבן באקומען א גרעסערן ווארט ביי אמעריקע לגבי דעם סכסוך צווישן מדינת ישראל און די אראבישע וועלט, ווי אויך און בעיקר האבן זיי זיך דערמיט באזארגט אז אמעריקע וועט שטיצן סאודי אראביע און אנדערע לענדער. די פאליטישע קלימאט אין די איסלאמישע וועלט און דעם גאלף רידזשען איז דעמאלטס געווען צעשאקלט, עס איז געווען די מלחמה צווישן איראן און איראק, עס איז געווען נאך די איסלאמישע רעוואלוציע אין איראן ווען דער שאך וואס איז געווען. פריינטליך, סימפאטיש געשטימט צו די מערב וועלט איז אומגעווארפן געווארן דורך די איראנער רעוואלוציאנערן, די עקסטרעמיסטן וואס זענען נאך היינט ביי די מאכט אין איראן. ס'איז געווען אין א תקופה ווען די סאוויעט יוניאן האט אינוואדירט אפגאניסטאן, און זיי האבן געוואלט פילן זיך רואיג אז די וועלט סופערפאוער איז אויף זייער זייט און וועט זיי באשיצן אין פאל ס'וועט זיך אויספעלן. איז במילא איז מען געקומען צו אזא מין הסכם. דעמאלטס מיט יענעם אפמאך איז אוועקגעשטעלט געווארן די אבן הפינה פארן די אבן הפינה פארן יעצטיגן פינאנציעלן בנין וואס אמעריקע האט געבויט אויף די וועלט, ס'מיינט די אמעריקאנער דאלער איז די יסוד, די שטערקסטע וואלוטע און די יסוד פון די פינאנציעלע וועלט, ס'איז א פאקט. ס'איז א פאקט מיינט אז נישט נאר די אויל אינדוסטרי גייט אן מיטן דאלער, און ס'איז היינט באקאנט אגב אלס די פעטרא דאלער סיסטעם, נאר אפילו אנדערע אנדערע סארט מקח וממכר'ס אין אנדערע אינדוסטריס גייט אויך אויפן דאלער, מען רעדט אפילו פון קאמפאניס וואס, לאמיר זאגן א קאמפאני אין ענגלאנד מאכט ביזנעס מיט א קאמפאני פון פראנקרייך, איז זייער אפט ווילן די צוויי קאמפאניס האנדלען אויפן דאלער, שטאטס דעם וואס ער זאל צאלן די פראנצויזישע קאמפאני, לאמיר זאגן קויפט פון די ענגלישע קאמפאני עפעס, זאל ער אים באצאלן אין פונט, וועט ער אים באצאלן אין דאלער. ס'איז געווארן די אינטערנאציאנאלע סטאנדארט פון טון ביזנעס, די אמעריקאנער דאלער. און נאך עפעס, ס'איז דא א כלל, ס'איז א רול, אז א באנק מוז האבן אוועקגעלייגט א געוויסע סכום פון געלט אין רעזערווס, אזוי מ'רופט עס, ס'איז געלט וואס ווערט נישט גענוצט ס'איז לאמיר זאגן א באנק בארגט געלט, א באנק האט פארשידענע הוצאות, ער מוז אבער האבן אוועקגעלייגט, יעדע באנק ווענדט זיך אין די לאנד, ווענדט זיך אין די באנק, מוז האבן אוועקגעלייגט כך וכך געלט, אזא און אזא סכום געלט, פשוט צו קענען בלייבן אין ביזנעס, כדי צו מעגן בלייבן אין ביזנעס און פונקציאנירן אלס א באנק איז זעכציק פראצענט פון די קורענסי רעזערוועס, איז פון די געלט וואס בענק אין די וועלט לייגן אוועק, איז אינעם אמעריקאנעם דאלאר. יעצט לאמיר דא צוריק ברענגען צוריק אויפברענגען דעם פאקט אז אמעריקע איז טאקע די גרעסטע עקאנאמיע אויף די וועלט, אבער דער צוואַנציק פראצענט חלק וואס אמעריקע האט אין די עקאנאמיע בארעכטיגט נישט דעם פאקט וואס רוב גרעסערע אינטערנאציאנאלע ביזנעס טרענזעקשאנס ווערן געמאכט אינעם דאלער, און אז זעכציק פראצענט פון די רעזערוועס פון בענק אין די וועלט איז אויכעט אינעם דאלער. די נומבער בארעכטיגט נישט יענעם נומבער, נאר וואס דען? אמעריקע האט דעמאלטס אויפגעבויט מיט דורך אוועקשטעלן די פעטרא דאלער סיסטעם, האט אמעריקע אוועקגעשטעלט א מציאות אז די דאלער איז אין דימענד, די מערסטע אין דימענד, מער ווי סיי וועלכע אנדערע וואלוטע, און במילא אטאמאטיש איז די חשיבות דערפון געשטיגן, און די איבעריגע זאכן זענען נאכגעקומען, אז מ'האט אנגעהויבן האנדלען נאר מיטן דאלער, און אז מ'האט אנגעהויבן אוועקלייגן געלט אינעם דאלער. יעצט אונז ווייסן מיר דאך אבער אז ווען א לאנד האט צופיל געלט אינדרויסן, צופיל געלט אינדרויסן לגבי א לאנד מיינט אז ווען א לאנד דרוקט צופיל געלט איז דא א געפאר וואס קומט מיט דערמיט אז די חשיבות פון דעם געלט וועט פאלן, פונקט ווי יעדע אנדערע זאך. לאמיר זיך פארשטעלן אז מען אנטדעקט יעצט א פרישן א ריזיגע מינע פון גאלד ערגעץ וואו, איך ווייס נישט וואו, אז די סופליי, די גאלד וואס איז דא אויף די וועלט וועט געדאפלט ווערן איבערנאכט, וועט די חשיבות, די שוויות פון גאלד אטאמאטיש פאלן. יא, מענטשן דארפן גאלד, זיי האבן עס ליב, ס'איז אלץ אזוי געווען, אבער אויב ס'איז דא דערפון בשפע, אטאמאטיש איז עס נישט אזוי שווער צו באקומען, די פרייזן פאלן, און די שוויות דערפון פאלט. די זעלבע זאך געשענט לעולם אויכעט מיט א וואלוטע פון א לאנד, אין דעם פאל דעם דאלער. אבער אמעריקע, דורכאויס יענעם הסכם מיט די אופעק לענדער מיט סאודי אראביע און די אנדערע איז געווען אז די. טרענזעקשאנס דארפן געמאכט ווערן אויפן דאלער, אבער א ריזיגער חלק פון די געלט וואס סאודי אראביע און די אנדערע לענדער, די אנדערע אויל פראדוצירנדע לענדער באקומען, דארף אינוועסטירט ווערן צוריק אין אמעריקע אין אמעריקאנער אינטערעסן. דאס הייסט אז אמעריקע האט אוועקגעשטעלט א סיסטעם קודם אז די אמעריקאנער וואלוטע איז גאר חשוב, ס'איז אין דימענד, מען דארף עס, מען זוכט עס, אבער אויך אז די געלט קומט צוריק קיין אמעריקע. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, שטאטס דארפן דרוקן געלט וואס וואס הייבט זיך אן ארומדרייען אין די גאנצע וועלט, און אויך דא אין אמעריקע און אין אנדערע לענדער וואס דארפן דעם דאלער בלייבן מיט ווייניג און מען דארף דרוקן נאך, און במילא קען מען אנקומען צו א סכנה אז ס'וועט זיין צופיל דאלערס אויף די וועלט, האט אמעריקע אויפגעשטעלט אזא ריסייקלינג סיסטעם, איך גיי דרוקן געלט, די געלט גייט גענוצט ווערן אין די טרענזעקשאנס ביי די אופעק לענדער, אבער די געלט דארף נאכדעם צוריק אינוועסטירט ווערן, ס'הייסט ס'קומט צוריק אן קיין אמעריקע, במילא דארף מען נישט. דרוקן צופיל געלט, מען דרוקט וויפיל מען דארף פארשטייט זיך אז דער סיסטעם זאל ארבעטן, אבער נישט מער ווי דעם, און מען מינימיזירט מיט דעם די געפאר פון אינפלעישאן וואס דאס הייסט אז די חשיבות, די שוויות פון געלט פאלט, דורך דעם וואס די זעלבע געלט ווערט ריסייקלט כסדר, ס'לויפט אהין, ס'קומט צוריק, נאכדעם לויפט עס צוריק אהין, וחוזר חלילה. און דא אין דעם ליגט היינט. די אמעריקאנע כח. אמעריקע איז טאקע די מאכטפולסטע מיליטערישע לאנד, ס'איז אמת, אבער די עיקר כח פון אמעריקע ליגט אינעם דאלער, דאס איז די מציאות היינט צו טאג, און דאס וויל טשיינע טוישן, און דאס נעמט ארויס פרעזידענט טראמפ פון די כלים. ווייל איינמאל אמעריקע, די אמעריקאנע וואלוטע, פארלירט איר חשיבות, פארלירט איר העגעמאניע, איר קאנטראל אויף די וועלט אלס די וואלוטע, דעמאלט איז אמעריקע אויס קאפעלוטש מאכער. און טשיינע ארבעט זייער שווער שוין יארן אויף כלערליי פראנטן, זייער שטיל, זייער פארביסן און זייער קלוג דאס צו טוישן. און פארשטייט זיך אליין נישט סתם אונטערברענגען די אמעריקאנער דאלאר לל אלס א מטרה לכשעצמה, נאר עס ערזעצן מיט די כינעזישע וואלוטע, די יואן. איז וויאזוי די מצב איז יעצט, איז אפילו טשיינע אויך געצווינגען צו האנדלען מיטן דאלאר. ס'איז למשל ווען די כינעזער פעקטאריס קויפן רויע מאטריאל פון אנדערע פלעצער אין די וועלט, דארפן זיי אויך צאלן מיטן דאלער, ווייל דאס איז די וואלוטע וואס יענע פעקטאריס פארלאנגען. אבער למשל ערשט נישט לאנג צוריק האט טשיינע באוויזן איבערצוצייגן אויף פארשידענע אופנים א געוויסע בריטישע קאמפאני אז זי זאל אנפאנגן נעמען די כינעזישע וואלוטע אנשטאטס דעם דאלער, אז מ'זאל קענען באצאלן אינעם יו-ען. טשיינע ארבעט אויכעט זייער שווער, זי האט אנגעהויבן מיט די לענדער אין יענעם ראיאן אינעם מזרח ווי טשיינע געפינט זיך, ווי זי האט אויכעט מער השפעה, אז יענע בענק זאלן אנפאנגן אויכעט נוצן דעם יוען אלס א קארענסי רעזערוו, דאס הייסט אז די בענק וואס דארפן אוועקלייגן א סכום געלט ווי דערמאנט פריער, אז א חלק דערפון זאל אויך זיין אין די כינעזישע וואלוטע, נישט נאר אינעם אמעריקאנעם דאלאר. עס איז אמת אז טשיינע טוט נאך פארשידענע פעולות אויף נאך פראנטן צו קאנקורירן מיט אמעריקע און מיט די האפענונג, מיטן ציל, עווענטשעלי איבערצונעמען אמעריקע'ס פלאץ אלס די וועלט'ס גרויסמאכט. זי טוט עס אויפן מיליטערישן פראנט, אויפן דיפלאמאטישן פראנט, וכן הלאה, אבער די עיקר איז, די זאך וואס רירט באמת אן אמעריקע די נערוו, און דאס איז די אמת'דיגע סיבה פארוואס טראמפ איז אזוי צוברוגז'ט אויף טשיינע און פרובירט איר יעצט אונטערצוהאקן די פיס און איינצוימען אויף ווי ווייט מעגליך, איז די מערכה, די מערכה, די קורענסי ווארס ווי מען רופט עס, די מלחמה אויף די וואלוטע. און ס'איז זענען דא אזעלכע וואס ווייזן אן אז טשיינע איז נישט געווען אזוי ווייט פון אנקומען צו דעם ציל אז די כינעזישע יואן, די כינעזישע וואלוטע, זאל אנקומען, זאל באווייזן ארויפצוטראגן די חשיבות פון איר וואלוטע נישט אזוי ווייט אפגערוקט פונעם דאלער, אדער, אבער ווי אימיצער האט זיך אויסגעדרוקט אז אין די עלעפטע שעה, דאס הייסט נאך א שעה פאר די זייגער האט געשלאגן צוועלף, איז פרעזידענט טראמפ אריינגעקומען אין אמט, און דאס האבן זיי פארזען. די ביז יעצטיגע אדמיניסטראציעס, אלע פון זיי, האבן גוט געוואוסט, זיי האבן גוט געזען וואס דא גייט פאר, אבער מען האט געוואוסט אז א קאנפראנטאציע מיט טשיינע איז באמת א שווערע מערכה, ס'איז שווער, ס'איז קאמפליצירט, און טאמער אמעריקע און טשיינע זאלן זיך אנפאנגען שלאגן, וועלן ביידע ארויסגיין צובלוטיגט. מסתבר איז, וויאזוי ס'זעט אויס לפי עיני הבשר, אז אמעריקע וועט ארויסגיין דער זיגער, ווייל אמעריקע איז נאך אלץ אסאך מאכטפולער פון טשיינע אויף יעדן פראנט, אין יעדן תחום. אבער טשיינע איז גענוג גרויס און גענוג מאכטפול, אז פאר'ן פאלן וועט זי קענען געבן גוטע קלעפ פאר אמעריקע. איז קיינער האט נישט געזוכט די קאפ וויי. און טשיינע פון די אנדערע זייט ווי געזאגט האט געארבעט זייער כיטרע קלוג און שטיל. זיי האבן זיכער געמאכט נישט צו מאכן צופיל נויז, נישט צו צווינגען קיין אמעריקאנע פרעזידענטן קיין אמעריקאנע אדמיניסטראציעס פון נעמען דראסטישע שריט, פון זיין געצווונגען צו נעמען דראסטישע שריט. עד שבא טראמפ וואס ווייסט נישט פון קיין חכמות און קען נישט קיין מעשות. ער איז א פראגמאטישע מענטש. אויף זיין אייגענעם אופן, און ער האנדלט מיט זאכן, ס'הייסט, דאס איז איין זאך וואס מען מוז זאגן וועגן אים, אפגעזען צו מען איז מסכים מיט אים צו נישט, אז ער אטאקירט א פראבלעם, ווי מען זאגט, העדס אן, אן קיין פשרות און אן קיין חכמות. ווען ער האלט אז מען דארף עפעס אדרעסירן, אדער מען דארף זיך מיט עפעס אפגעבן, דעמאלטס נעמט ער זיך צו יענץ, צו יענע, צו יענעם ענין, מיטן גאנצן כח און מח, און ער ווייסט נישט פון קיין מעשות, און ער טרעט נישט אפ, אדער וועט ער כאפן, אדער וועט יענער כאפן, אדער וועלן ביידע כאפן, אבער ער לאזט נישט די זאך לויפן, ער לאזט עס נישט ווייטער שלאפן. און אויף דעם האט זיך טשיינע, פונקט ווי אונז אין אמעריקע און אין אנדערע לענדער אויף דער וועלט, זיך נישט גערעכנט. קיינער האט נישט געטראכט אז אין די. שטילע רואיגע אוועקגעשטעלטע סטאטוסקווא סיסטעם פון אמעריקאנע פרעזידענטן וואס זיי קענען זיין רעכט אבער זיי קענען זיין לינק אבער זענען פרעדיקטעבל מען קען זיי אויסרעכענען מען קען אויסחשבונען וואס זייער שריט גייען זיין וואס זייער רעאקציע צו וואס איך וועל טוהן וועט זיין אויף וואסערע אופן זיי וועלן רעאגירן טראמפ אבער איז די יוצא מן הכלל דא און איז א גרויסע יוצא מן הכלל מיט א יו"ד רבתי דאס הייסט א שעה פאר די זייגער האט געשלאגן צוועלף איז אריינגעקומען אין אמעריקא א פירער וואס הייסט דאנעלד טראמפ, מיטגעברענגט מיט זיך זיין תכונת הנפש, זיין הילוך המחשבה, און זיין אימפולס און טעמפעראמענט, און ער האט זיך גענומען דערצו. און דאס איז בעצם, ביסודו של הדבר איז דאס די קאנפליקט צווישן אמעריקע און טשיינע. יא, ס'איז דא אישוס מיט שפיאנאזש, ס'איז דא אישוס מיט פארשידענע דיפלאמאטישע געפעכטן, ס'איז דא א אישו מיט די קאראנע וויירוס, וואס פרעזידענט טראמפ האט זייער ליב צו רופן טשיינע וויירוס, ס'איז דא נאך זאכן, אלעס פיין און וואויל, אבער דאס אלעס זענען, די אלע זאכן זענען נאכגעקומען שפעטער, און די סיבה צו די אלע זאכן, צו די געפעכטן, די קריטיקירט און די אטאקעס אויף טשיינע פאר אלע אנדערע זאכן, איז די זעלבע ווי אמעריקע האט זיך אויפאמאל יעצט אנגעהויבן אננעמען פאר די רעכטן פון די מוסלמענער וואס ווערן גערוידעפט אין טשיינע. ס'איז אמת אז טשיינע רוידעפט די מוסלמענישע באפעלקערונג, די מוסלמענישע מינאריטי, אבער ס'איז פונקט אזוי אמת, אז אמעריקע קימערט זיך נישט אזוי שטארק וועגן דעם, ס'דא אנדערע לענדער וואס רודפ'ן זייערע מינאריטעטן מיט גארנישט ווייניגער אייפער און נישט אויף א קלענערן פארנעם ווי טשיינע זייערס. די די ספעציפישע זאך טאקע וואס אמעריקע האט זיך יעצט גענומען מיט די מערכה אז מען גייט ארויפלייגן סאנקציעס אויף כינעזישע באאמטע פארן רודפ'ן די מוסלמענישע מינאריטי דארטן אין ווייטן מזרח פון טשיינע איז צו לכאורה איז לכאורה צו אפיזן מאלעזיע. מאלעזיע איז א גרויסע איסלאמישע לאנד אין שכנות פון טשיינע, און אמעריקע וויל זיי האבן אויף איר זייט. אמעריקע דארף מאלעזיע אויף איר זייט, ס'איז א לאנד פון דרייסיג מיליאן מענטשן, זיי האבן א עקאנאמיע, זיי זענען אין טשיינע'ס בעקיארד, זיי דו אויף מיין זייט און נישט אויף טשיינע'ס. והיינו טעמא די טעריפס און היינו טעמא פון. פרובירן צו ברענען די טריט פאר טשיינע אויף אלע אנדערע פראנטן, די נקודה איז טשעפע נישט מיט מיין דאלער ווייל דעמאלטס איז אויס וועלט, דעמאלטס האסטו אויפגעוועקט דעם פארשלאפענעם טיגער, דער באקוועמען אמעריקאנעם עושר, דער פרץ וואס זיצט רואיג און באקוועם ווייל ער ווייסט אז זיין דאלער לויפט פאראויס פאר אים און געבט אים דעם ריכטיגן כבוד, מאכט זיכער אז ער איז רעספעקטירט און בלייבט מיט זיין השפעה אויף די וועלט. כאפסט דעם דאלער, כאפסטו מיטן יסוד פון די אמעריקאנער מאכט, אז דו כאפסט די יסוד פון די אמעריקאנער מאכט, דעמאלטס וועט זיין עק וועלט, סאו בעק אףף. קיצור אין איין ווארט, עס קומט צוריק צום אלטן כלל, ווער ס'האט די מאה, דער האט די דעה. מען שלאגט זיך איבער די דעה, אבער מען מיינט די מאה. רעדנדיג פון ווייטע לענדער, איז דא א גוטע אפארטוניטי פאר קעמפס, ישיבות, תלמוד תורה'ס און קאנטריס צו רופן משה קליין, א באקאנטער חסידישער רייזנדער וואס האט שוין באזוכט מער ווי זיבעציג לענדער און האט געשמועסט, געכאפט בילדער און זייער אינטערעסאנטע זאכן, אינטערעסאנטע אנעקדאטן פון ווייטע פארווארפענע אידישע קהילות און לענדער אנגעהויבן פון די קאמוניסטישע קובא ביז די אראבישע טוניזיע, איר קענט אים באשטעלן ער זאל אראפקומען צו אייער קעמפ תלמוד תורה. קאנטרי און דאס גלייכן, מיט א הערליכע סלייד פרעזענטעישאן באגלייט מיט אינטערעסאנטע אנעקדאטן ווי ער שילדערט אלע זיינע איבערלעבענישן און אינטערעסאנטע געשיכטעס וואס ער האט אליינס בייגעוואוינט אויף א לעבעדיגן און געשמאקן אופן. רופט אים משה קליין אויף טרי פאר סעווען, טרי ניין פייוו, טרי טרי טו סעווען, טרי פאר סעווען, טרי ניין פייוו, טרי טרי טו סעווען, אדער yiddishslides עט דזשימעיל דאט קאם.